זאגט די הייליגע גמרא, צב דף ל עמוד ב, זעקס שורות פון אונטן, פינף שורות פון אונטן, פארציילט די גמרא א מעשה, אביי, די הייליגע אמורא אביי, הוה יתיב קמיה דרבה, איז געווען פאר רבה, חזייה האט רבה געזען דהוה קא בדח טובא אז ער לאכט, זייער שטארק אמר וגילו ברעדה כתיב שטייט א מענטש זאל זיך פירן אפילו ווען ס'איז פרייליך זאל עס זיין ברעדה זאל זיין מיט א געוויסע ציטערניש אמר ליה האט ער אים געענטפערט אנא תפילין מנחנא איך האב אן תפילין ווי די אמאליגע סדר איז געווען אז מען פלעגט גיין תפילין א גאנצן טאג ווי אונז האבן שוין גערעדט ביי די בר מצוה ס'דא צוויי פשטים אין די גמרא ווי רש"י לערנט איז אנא תפילין מנחנא תפילין ברענגט יראת שמים תפילין האט הלכות אז מען קען זיך נישט פירן בשחוק וקלות ראש ממילא דארפסט דיך נישט זארגן אז איך וועל ארויסגיין פון די גלייזן און מיין לאכן וועט זיין א אומאויסגעהאלטענע לאך און אנדערע לערנען תלמידי רבינו יונה אנא תפילין מנחנא און תפילין ברענגט מיך שמחה מען האט שוין געהאט אין פריערדיגע בלעטער אז אמוראים האבן פאר איין מצוה פון סמיכת גאולה לתפילה האבן זיי געקענט זיך פרייען א גאנצן טאג ער אויך ער זאגט קא בדח טובא איך בין פרייליך איך בין אויפגעלייגט פארוואס ווייל איך האב אן תפילין און תפילין ברענגט מיך שמחה און אזא שמחה איז א וגילו ברעדה'דיגע שמחה דארפסט דיך נישט זארגן רבי ירמי' הוה יתיב קמיה דרבי זירא אן ענליכע מעשה חזייה דהוה קא בדח טובא האט ער געזען ווי ער לאכט זייער שטארק אמר ליה בכל עצב יהיה מותר ס'איז דא א לשון א פסוק אז ווי ערנסט א מענטש איז איז אלץ בעסער אלץ מער שכר באקומט ער אלץ א גרעסערע מעלה איז עס אמר ליה האט ער אים געענפערט אנא תפילין מנחנא די זעלבע תירוץ מר בריה דרבינא עבד הילולא לבריה ער האט געמאכט א חתונה פאר זיין זון חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא האט ער געזען ווי מ'לאכט מ'כאכעצט ס'איז איז זייער א פרייליכע חתונה, אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי האט ער געברענגט א כוס וואס קאסט פיר הונדערט זוז, זייער א טייערע כוס, ותבר קמייהו האט עס צובראכן, ואעציבו עס איז געווען אזא שאק, ס'איז געווען ס' האט די די די ברעכן די כוס האט אזוי ווי אפגעשטעלט דעם עולם, און פון דארט האט מען געקענט אביסל צוריק גיין געהעריג אין די גלייזן, ס'האט אביסל בארואיגט די געלעכטער, און תוס' זאגט שוין אז מכאן נהגו לשבר זכוכית בנשואין, פון דא די מקור צו צוברעכן א כוס ביי א חתונה אז וואס לויט תוס' איז די טעם אז די שמחה זאל נישט ארויס גיין איבער די מאס, און די רמ"א זאגט עס אז מען טוט עס זכר לחורבן און מען טוט עס צוליב ביידע טעמים. פארציילט די גמרא א ענליכע מעשה, רב אשי עבד הילולא לבריה, חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא, האט ער ווייטער געזען ווי מען לאכט שטארק ביי א חתונה, אייתי כסא דזוגיתא חיורתא האט ער געברענגט א כוס, פון ווייסע גלאז, וואס ווייסע גלאז איז געווען זייער א טייערע סארט מאטעריאל, ותבר קמייהו האט עס צובראכן ואעציבו און דער עולם האט זיך אביסל בארואיגט. אמרו ליה רבנן לרב המנונא זוטי, בהילולא דמר בריה דרבינא. רב המנונא זוטי איז געווען ביי א חתונה ביי די זון פון ביי די חתונה פון מר בריה דרבינא, האבן זיי אים געזאגט לישרי לן מר, זינג א שטיקל פאר אונז. אמר להו האט ער געזאגט פאר זיי, ווי לן דמיתנן. וויי פאר אונז אז אונז גייען מיר שטארבן, וויי לן דמיתנן, וויי פאר אונז אז אונז גייען מיר שטארבן, און ווי ס'זעהט אויס פון די המשך פון די גמרא, איז אויך דארט געווען אביסל א שמחה יתירתא, און ער האט געוואלט אביסל בארואיגן, ער האט געוואלט אביסל בארואיגן, איז האט ער דאס געזאגט, אמרי ליה, האבן זיי, אמרי ליה, האבן די רבנן געענטפערט צו אים, אנן מה נעני בתרך, דו זינגסט דעם ערשטן פאל, וואס זאל זיין די צווייטע פאל וואס אונז זאל מיר צוריק זינגען, אמר להו, האט ער געזאגט פאר זיי, הי תורה, והי מצוה, דמגנו עלן, ווי איז די תורה ווי איז די מצוה וואס זאל אונז מגן זיין אז ווען סקומט ליום האמת, און ווי רשי זאגט שיגינו עלינו מדינה של גיהנם אז א מענטש האט תורה מצוות דארף ער זיך נישט זארגן, און איך האב געזען א פשט אז דאס איז אין א געוויסע זין די גרעסטע שמחה ווען א מענטש ווייסט אז ס'איז וויי לן דמיתנן וויי לן דמיתנן און ער איז דא אויף די וועלט פאר א תכלית פון תורה מצוות און דזשאסט לייבי ער פעיסט די ריעליטי אזוי ווי ס'איז, דאס איז א פערפעקט ניגון פאר א חתונה, גיימער ווייטער. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם אין המשך דאס וואס עס האמיר געזעהן ביז יעצט אז די אמוראים האבן געהאט א פראבלעם מיט קא בדח טובא, ברענגט די גמרא פון רבי יוחנן אז ס'איז א הלכה, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, ווי די מהרש"א זאגט בעולם הזה מיינט האט נישט אזוי ווייט מיט בנין בית המקדש, ס'מיינט בכלל. אויף די וועלט איז שמחה יתירתא נישט אויסגעהאלטן ווייל דו ווייסט נישט וואו ס'עט דיר טראגן. ווען א מענטש לאזט זיך אריין אין צופיל געלעכטער ברענגט עס א געוויסע זחות, א געוויסע קלות ראש וואס איז נישט אויסגעהאלטן, שנאמר שטייט אין פסוק אז דעמאלטס לעולם הבא ימלא שחוק ביני שניי נערינו, אימתי בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה אבער גראדע פון די לשון הגמרא זעהט יא אויס אז ס'האט מיט בית המקדש און און נישט בית המקדש גייען מיר ווייטער אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מר' יוחנן רביה ווי באקאנט ריש לקיש איז געווען א בעל תשובה און ר' יוחנן האט אים מקרב געווען און שפעטער איז ער געווען זיין שוואגער. ער האט אים געגעבן זיין שוועסטער, ער האט אים געזאגט אויב גייסט אויב דו גייסט ווערן ערליך וועל איך דיר געבן מיין שוועסטער פאר א ווייב. און ריש לקיש איז אויך געווען א תלמיד, די גמרא פארציילט א גאנצע מעשה, עס האט זיך נישט גוט געענדיגט די רילעישאנשיפ על כל פנים, איינמאל ער האט געהערט די פחד די די די יראת שמים פון ריש לקיש איז געווען אזוי שטארק אז ער האט געהערט איין ווארט פון זיין רעבן און מער האט ער שוין נישט געקענט לאכן, עס איז אים שוין נישט געקומען צו לאכן על כל פנים אויף אויף. אויף ימלא שחוק פינו מיט א פילן מויל ווייל זיין רבי זאגט אז מען טאר נישט תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט ס'האבן מיר שוין געהאלטן אין די משנה ברמז אדער בקיצור אז אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש דאס איז הכנעה און צוויי אז חסידים ראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים האבן מיר דא צוויי קאמפאונענטס און צאמען כובד ראש אונז האבן שיכוונו לבם לאביהם שבשמים און די גמרא גייט ברענגען ברייתות וואס גייט אויסשמועסן די הלכות ברייטער תנו רבנן די רבנן געלערנט אין עומדין להתפלל לא מתוך דין רש"י איז מסביר דין מיינט א משפט ווען א דיין שטעלט זיך אויף פון דין תורה איז אויב גייט ער תיכף דאווענען און זיין קאפ איז נאך פארנומען מיט טראכטן די אלע צדדים און די אלע חשבונות וואס איז נוגע די סוגיא און ס'איז שווער צו מכוון זיין ולא מתוך דבר הלכה דאס איז ווייטער א קאמפליצירטע הלכה וואס ס'נעמט אוועק די קאנצענטרעישן פון א מענטש איז שווער זיך צו שטעלן דאווענען, אלא מתוך הלכה פסוקה, נאר מיט א קלארע הלכה וואס מען דארף גארנישט עלאבערעיטן דערויף, דו דארפסט נישט טראכטן דערויף ווייטער, און תורה ברענגט דיך שמחה, פקודי ה' ישרים משמחי לב, סאו די הלכה פסוקה האט ביידע מעלות, איינס ס'עפנט דיך די הארץ צו דאווענען מיט א געשמאק, און צוויי, ס'נעמט דיר נישט אוועק די קאנצענטרעישאן ווייל ס'איז א קלארע זאך. והיכי דמי הלכה פסוקה, די גמרא גייט ברענגן דריי ביישפילן, די אחרונים שטעלן זיך שוין פארוואס די גמרא ברענגט דריי ביישפילן, אינטערעסאנט אז פאר אונז גייט די דריי הלכות נישט אויסזען ווי אזאלכע הלכות פסוקות, ס'איז גאנץ קאמפליצירטע הלכות, אבער כמדומה די גמרא האט פארשטאנען אז די דריי משלים זענען פאסיגע הלכות פסוקות. אמר אביי כי הא דרבי זירא, די ערשטע איז דאמר רבי זירא, רבי זירא האט געזאגט אזוי, בנות ישראל, החמירו על עצמם, זיי האבן מחמיר געווען אויף זיך אליין, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, אפילו מען זעט נאר א טראפן בלוט וואס איז אזוי גרויס ווי די קערנדל פון א מאסטערד, איז יושבות עליה שבעה נקיים, זיצן זיי שבעה נקיים, לאמיר עס פרובירן אויסשמועסן. די הלכה איז אזוי, פון ווען א פרוי באקומט די איר וסת, צעטיילט זיך יעצט, אירע טעג אין צוויי, אלעס וואס אונז רעדן איז מדאורייתא, די ערשטע זיבן טעג איז זי א נידה, און פון דארטן ווייטער איז דא יוד אלף יום וואס דעמאלטס קען זי ווערן א זבה, צו מיר שוין מסביר זיין, און נאכדעם הייבט זיך אן נאכאמאל די סייקל פון א נידה. וואס זענען די הלכות פון א נידה? הלכות פון א נידה איז, אז איינמאל איך האב געזען בלוט, אפילו איך זע נאר איין ראיה, איז דארף איך ווארטן יעצט זיבן טעג, און נאכדעם קען איך גיין אין מקווה, ס'דארף אבער נישט זיין קיין שבעה נקיים, מינינג טו סעי אפילו איך בלוט אפ די גאנצע זיבן טעג,

איז אין די יוד אלף יום אויב זעהט זי דריי ראיות, דעמאלטס איז דא א הלכה פון שבעה נקיים אז זי גייט נישט קענען גיין אין מקווה ביז זי גייט האבן זיבן ריינע טעג, און אויב זי זעהט דורכאויס די זיבן טעג זעהט זי א ראיה, דארף איך ווייטער אנהייבן ציילן פון פריש, דאס איז אזוי ווי אונז טו מיר. סאו די חומרא וואס בנות ישראל האבן מחמיר געווען איז צוויי זאכן, איינס אז זיי הייבן אן ציילן שבעה נקיים נאך איין ראיה, יא, זיי ווארטן נישט פאר דריי ראיות אזוי ווי די הלכה ביי זבה גדולה, און צוויי אז זיי ציילן עקטשולי שבעה נקיים אפילו נאר. אין די ימי נידה נישט אין די ימי זיבה, סאו דאס איז איין הלכה פסוקה און אזוי טוען מיר אונז עד היום. רבא אמר כי הא דרב הושעיא גייט ער ברענגען א אנדערע הלכה פסוקה דאמר רב הושעיא מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלו שלה כדי שתהא בהמתו אוכלת צום שוין טייטשן ופטורה מן המעשר די הלכה איז אזוי אז ווען א מענטש וויל ווערן מחויב במעשר דארף געשען צוויי זאכן איינס דארף זיין ראיית פני הבית ווילאנג ס'איז אויפן פעלד ווערט ער נישט מחויב, ס'דארף זיין אין מיין הויז, צוויי, ס'דארף זיין גמר מלאכה, גמר מלאכה מיינט איך האב שוין געווינטשאוועלט, איך האב שוין אפגעשיידט די שמוץ פון די פון די זאמען, פון די די פירות פון די קליפה, און אזוי און נאכדעם וואס איך האב עס אפגעשיידט טראג איך עס אריין, און ס'איז געווען ראיית פני הבית, דעמאלטס ווער איך מחויב במעשר. וואס טוט זיך א מענטש מישט ברענגט עס אריין אויסגעמישטערהייט, האט ער אויסגעשפילט די סיסטעם, און מדאורייתא איז נישט דא קיין חיוב, איז נישט דא קיין חיוב מעשרות דערווייל. אפילו עס איז געווען ראיית פני הבית ווייל ס'איז נאכנישט געווען קיין מירוח בכרי און מען האט נאכנישט אפגעטיילט די שמוץ פון די גוטע מילא הייסט עס נאכנישט קיין גמר מלאכה דער מענטש האט אזוי געטון מדאורייתא מעג ער עס עסן אבער זיי זאגן דא מדרבנן די רבנן האבן געאסר'ט אכילת קבע אז אפילו ביסט נאכנישט מחויב מדאורייתא איז דא א נייע חיוב מדרבנן אז דו טארסט נישט יעצט עסן אכילת קבע איז אסור אבער אפילו אכילת עראי איז אויך מותר מדרבנן אכילת בהמה הייסט א עראי אויף דעם זאגט יעצט רב אושעיא מערים אדם על תבואתו ער מאכט דעם טריק ומכניסה במוץ שלה ברענגט עס אריין אויסגעמישט מיט די שמוץ וואס אפילו עס איז געווען ראיית פני הבית איז נישט יעצט דא קיין חיוב מדאורייסא כדי שתהא בהמתו אוכלת וועגן די בהמות אכילה הייסט אכילת ארעי ופטורה מן המעשר אפילו מדרבנן. ואיבעית אימא א דריטע זאך וואס איז הלכה פסוקה כי הא דרב הונא דאמר רב הונא האט רב הונא געזאגט אמר רבי זירא המקיז דם בבהמת קדשים א מענטש האט ארויסגענומען בלוט. המקיז דם א מענטש האט ארויסגענומען בלוט. עס קען זיין ער וויל זיך רוקן די קאר. די שליסל איז אינעווענדיג. געב עס צוריק. שכוח. המקיז דם בבהמת קדשים. עס איז א בלויע מיני ווען אפאר הייזער אראפ. המקיז דם בבהמת קדשים. א מענטש נעמט ארויס בלוט. פון א א בהמת קדשים איז אסור בהנאה, מען טאר נישט הנאה האבן פון די בלוט, כ'וועל שוין מסביר זיין, און מועלין בו, און דאס איז די עיקר חידוש אז עס איז דא א דין מעילה, ווי רש י ברענגט, ס'איז דא א גזירת הכתוב, וואס די פסוק זאגט אז בלוט וואס כ'האב ארויסגענומען פון א בהמה בכדי צו שפריצן אויפן מזבח האט מער נישט קיין דין מעילה, רש י זאגט די פסוק לכפ לכפרה נתתיו לך. ולא למעילה, אזוי דרש'נט די גמרא אויף א פלאץ, אז די בלוט וואס שטייט יעצט גרייט צו גיין אויפן מזבח, און האט מער נישט קיין דין מעילה. זאגט ער אבער, יעצט ווען איך האב מקיז דם געווען פון א בהמה, איז דאך די בלוט האב איך דאך סתם ארויסגענומען פאר די געזונטהייט פון די בהמה, איז די בלוט גייט נישט גיין אויפן מזבח, איך האלט דאך נישט נאך די שחיטה, איך האלט נישט אינמיטן די עבודה, מילא די בלוט איז דאך סתם אזוי ווי א חלק פונעם קרבן, מילא עט יא זיין א דין מעילה. און די בלוט, און אוודאי איז עס אסור בהנאה ווייל ס'איז בלוט וואס געהערט פאר הקדש, מילא דאס איז נאך א נאך א הלכה פסוקה, האמער דא די דריי הלכות פסוקות וואס מיט אזאלכע הלכות מיט אזאלכע געשמאקע הלכות קען מען גיין דאווענען שמונה עשרה, זאגט די גמרא, רבנן עבדי כמתניתין, די רבנן האבן געטון אזוי ווי די משנה, אז די משנה זאגט א מענטש זאל זיך שטעלן דאווענען אלא מתוך כובד ראש, און דער עולם קען אריין. קוקן אין תוספות, וכוותייהו קיימא לן, די תוספות רבנן עבדי כמתניתין פסק'נט מען אזוי, לכן אין מתפללין מתוך קלות ראש ושחוק, אלא מתוך כובד ראש, ושמחה של מצוה, זאגט תוספות, כגון שעסק בדברי תורה, ווי ס'זעהט מיר אויס פון תוספות, אז לויט די מאן דאמר פון כובד ראש, מעג מען זיך יא שטעלן דאווענען אפילו סתם מיט דברי תורה, און כ'בין נישט מק. וואס זאל זיין א הלכה פסוקה, ווייל די עיקר איז ס'איז שמחה של מצוה, און דברי תורה ברענגט שמחה של מצוה, שוין מיין אייגענע חידוש, נישט מוכרח מ'דארף אזוי לערנען תוספות, אבער אזוי זעהט מיר אויס. זאגט די גמרא ווייטער רב אשי עביד כברייתא, נאר רב אשי האט מחמיר געווען צו די הלכות אין די ברייתא אז זאל נישט זיין סתם שמחה של מצוה, זאל נישט זיין סתם דברי תורה, נאר זאל טאקע זיין א הלכה פסוקה, אזוי ווי אונז האמיר יעצט געזעהן, מ'זאל אינגאנצן אפהאקן די מחשבות פונעם מענטש ער זאל זיך קענען גיין שטעלן דאווענען מיט א רואיגקייט. תוס' פירט אויס לכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה, און רשי ברענגט עס אויך שפעטער, אז וועגן דעם זאגן אונז אשרי, דאס איז שיינע פסוקים, ס'איז פסוקים וואס ברענגט אריין א שמחה של מצוה אין א מענטש. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא, אין עומדים להתפלל, א מענטש זאל זיך שטעלן דאווענען לא מתוך עצבות. א מענטש איז אין א שלעכטע גיסטע, זאל ער טרייען צו ווערן אין א גוטע גיסטע. ער קען לערנען, ער קען זאגן תהלים, ער קען אפילו. אפשר זאל ער אפילו כאפן א שמועס וואס זאל אים ארויסנעמען פון זיין עצלות וואס ער קען טון זיך אויפצופרישן ולא מתוך עצלות, נישט קיין פוילקייט, מען דאווענט אזא פוילקייט, ולא מתוך שחוק, נישט קיין איבעריגע געלעכטער, ולא מתוך שיחה, נישט פון קיין רעדן קיין שטותים, ולא מתוך קלות ראש, נישט פון קיין ביליגקייט, ולא מתוך דברים בטלים, נישט מיט קיין איבעריגע רייד, אלא מתוך שמחה של מצוה, און ווי רשי זאגט כגון דברי תנחומין של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, די אלע פסוקים וואס מען זאגט דארט צור ישראל, קומה בעזרת, דאס איז זייער אפליפטינג פסוקים וואס ברענגט אריין א מענטש אין א גייסט פון שמחה של מצוה, או סמוך לתהילה לדוד, שהוא שבח ותנחומין כגון רצון יראיו יעשה, שומר השם את כל אוהביו, דאס איז זייער זיסע פסוקים צו הערן, דער אייבערשטער האט ליב זיינע וועם דער אייבערשטער היט ווער ס'האט אים ליב, כגון מקראות הסדורות בתפילת ערבית ביינאכט זאגט מען אויך אזעלכע פסוקים, כי לא יטוש השם את עמו, כיוצא בהם די אלע פסוקים איז א הכנה, צו דאווענען שמונה עשרה אין די ריכטיגע גייסט די ריכטיגע מצב. זאגט אונז די גמרא נאך א הלכה וכן לא יפטר אדם מחבירו א מענטש געזעגנט זיך פון זיין חבר זאל ער זיך נישט געזעגענען לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר הלכה זאג עפעס א גוט ווארט זאג א טייטש אויף די סדרה זאג א דבר הלכה זאג א דבר חידוש און אזוי געזעגן זיך קיין חבר. אזוי זאלסט דיך געזעגענען פון דיין חבר, שכן מצינו בנביאים, שכן מצינו בנביאים הראשונים, אזוי דריי פאר די ברייטע שורות, שכן מצינו בנביאים הראשונים, שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומין, אונז האמיר אין נביא האבן זייער שארפע נביאים וואס זאגן מוסר, שטרענגע שטראף רייד פאר אידן, אבער ווען ס'קומט צום סוף, ווען ס'קומט צום אויס, זאגט מען אלץ א דברי נחמה, מ'זאגט אלץ א גוט ווארט. וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו אז מ'רעדט שטותים עט דיך יענער נישט געדענקן צום גוטן אז האסט עפעס געגעבן וועליעבל האסט אים געגעבן עפעס א גוטע געדאנק עפעס א גוט ווארט איז געדענקט דיך יענער צום גוטן כי הא דרב כהנא כי הא דרב כהנא אלוייה לרב שימי בר אשי מפום נהרא

נאך פון די צייטן פון אדם הראשון האט ער אים געפרעגט צו עס אמת, עס שטייען דא פעסטע אלטע דיקע טייטל ביימער, און מענטשן זאגן אז דאס איז נאך פון ששת ימי בראשית, איז עס אמת? אמר ליה האט ער אים געזאגט, אדכרתן מילתא דרבי יוסי ברבי חנינא, האסט מיך דערמאנט א מימרא פון רבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי דכתיב שטייט אין פסוק, בארץ לא עבר בה איש, אין א אין א לאנד, וואס א מענטש איז דארט קיינמאל נישט דורכגעגאנגען, ולא ישב אדם שם, און א מענטש האט זיך קיינמאל נישט באזעצט, פרעגט די גמרא וכי מאחר דלא עבר היאך ישב, די פסוק הערט זיך ווי א דאפלטע לשון, זאגסט אז קיינער האט נישט געוואוינט דארט, און קיין מענטש איז נאכנישט דורך, איינס איז דאך גענוג, אז קיינער וואוינט נישט דארט מיינט אז קיינער איז נישט דארט דורך, אלא לומר לך. די פסוק קומט מיך צו לאזן הערן אז כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיש. שבה, איבעראל ווי אדם הראשון האט געזאגט דא זאל ווערן א ישוב איז טאקע געווארן א ישוב, כל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לישוב לא נתישבה, היינט איז אויך דא ס'דא הונדערטער און טויזענטער מיילן וואס זענען פוסט און וויסט, דער אדם הראשון האט נישט גוזר געווען אז די פלעצער זאלן ווערן מיושב און ווי רש"י איז מסביר מיט דעם האט ער אים פארענטפערט זיין שאלה, לגבי צניתא די די בית צנע לגבי יענע אלטע טייטלביימער זאגט אז אוודאי מוז עס נישט זיין אז ס'איז ליטערלי נאך פון ששת ימי בראשית און דאס איז אלטע ביימער פון זעקס טויזנט יאר אלט ער מיינט נאר דאס וואס מענטשן זאגן איז אז דאס קומט נאך פון אדם הראשון ווייל טאקע ווייל אדם הראשון האט גוזר געווען אויף דעם פלאץ אז זאל ווערן א ישוב, דאס האט שפעטער גורם געווען אז דא זאל וואקסן טייטלביימער, כ'מיין ס'איז דא אן אמת אין די מימרא, אבער ס'מיינט נישט ממש כפשוטו אז די טייטלביימער זענען נאך פון אדם הראשון. ברענגט די גמרא יעצט א אינטערעסאנטע זאך, ר' מרדכי אלוייה לר' שימי בר אשי, מהגרוניא ועד בי כיפי, ר' מרדכי האט באגלייט ר' שימי בר אשי פון הגרוניא ביז כיפי, ואמרי לה עד בי דורא, ס'דא וואס זאגן ביז בי דורא, און די ראשונים פרעגן שוין וואס איז פשט פון די גמרא, ס'שטייט דאך נישט דא קיין שום הלכה, אז די אמורא באגלייט יענעם פון דא ביז דארט, וואטס די פוינט? די מאירי זאגט אז די גמרא מיינט צו זאגן אז די אל יפטר אדם מתוך חבירו אלא מתוך דבר הלכה איז נישט ממש א הלכה, ס'איז א סודזשעשטן, די גמרא זאגט עס אלס א גוטע איידיע אז דו האסט נישט וואס צו זאגן, ס'איז נאך אלץ דא א מצוה ללוות, ס'איז נאך אלץ דא א ענין יענעם צו באגלייטן, באגלייט אים און געזעגן דיך אן א דבר הלכה, אבער מהיות טוב. לכתחילה זאל יא זיין זאלסט עפעס זאגן זאלסט עפעס שערן וועליעבל. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט המתפלל, איינער וואס דאוונט צריך שיכוון את ליבו לשמים אזוי ווי אונז האבן געזען אין די משנה, די מתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים, די רבינו יונה זאגט וואס מיינט שיכוון את ליבו לשמים, מ'זאל אינזין האבן פירוש המילות, א מענטש האט אינזין פירוש המילות, איך זאג ווערטער, שירו לו, זמרו לו, איך זינג פאר דיר שירות, השתחוו לה', איך בוק מיך פאר דיר, איז אטאמאטיש איז מכוון ליבו לשמים, דאס איז דאך די. פירוש המילות פון די ווערטער וואס מען זאגט ביים דאווענען, אבא שאול אומר סימן לדבר, האסט א סימן תכין לבם, מיט דעם וואס דו גרייטסט צו דיין הארץ, תקשיב אזנך, דעמאלטס וועט דיין תפילה ווערן צוגעהערט פון רבונו. אמר רבי יהודה, רבי יהודה זאגט כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור היה מקצר ועולה מפני טורח הציבור, ער האט געדאוונט שנעל, ועולה, מען טרעפט אלץ אז נאכן דאווענען הייסט עליה, וועגן ממעמקים קראתיך ה', ווען מען דאווענט פלעגט מען דארפן אראפגיין צו א נידריגערע פלאץ. פארוואס? פארוואס האט ער מקצר געווען? ווייל זיי נישט קיין פרומער אויף יענעמ'ס חשבון. אז ס'איז דא א ציבור וואס שטייט און יאגט זיך צו די ארבעט, קען מען נישט פראווענען קיין לאנגע ענינים. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, ווען ער האט געדאוונט ביחידות, איז אדם מניחו בזווית זו, ומוצאו בזווית אחרת, וכל כך למה, מען האט אים אראפגעלייגט, מען האט אים אראפגעלייגט אויף איין פלאץ, און מען האט אים, ער האט זיך געשטעלט דאווענען ביי דעם עק צימער, און מען האט אים, און ער האט זיך געענדיגט דאווענען איז ער שוין געשטאנען ביי יענעם צימער, פארוואס? מפני כריעות והשתחוואות, ער האט געמאכט אסאך כריעות והשתחוואות, תוס' פרעגט שוין אז מ'טאר זיך נישט ביקן אינמיטן שמונה עשרה, מ'טאר זיך נישט ביקן אינמיטן שמונה עשרה נאר דארט ווי חזל האבן מתקן געווען, תוס' ענטפערט צוויי תירוצים, איינס אז מ'רעדט נישט דא פון שמונה עשרה מ'רעדט ביי תחנונים וואס ער האט געזאגט נאך שמונה עשרה האט ער אראפגעלייגט א גרויסע עבודה, אדער זאגט תוס' אז דאס מ'טאר זיך נישט ביקן אינמיטן שמונה עשרה מיינט בסוף ברכה, אזוי ווי ביי ברוך אתה ה' מגן אברהם ביקסט דיך גייסט דיך ביקן ביי ברוך אתה השם דארטן ביי ביי ביי ביי א אנדערע ברכה אבער אינמיטן שמונה עשרה נישט ביי סיום די ברכה מעג מען יא אנדערע ראשונים זאגן אז מען רעדט דא ער האט געדאוונט בפישוט ידיים ורגליים מען רעדט נישט פון זיך ביקן ער האט זיך פשוט אראפגעלייגט אויף דער ערד און זעט מען ער האט אראפגעלייגט א מורא'דיגע מורא'דיגע עבודה און אזוי אסאך צדיקים האבן זיך אזוי געפירט אז ברבים איז מען געווען באהאלטן און ווען מען האט געדאווענט ביחידות צו בכלל די עבודה ביחידות דאס האט מען געקענט טון מער מיט א אויף א שטערקערע פארנעם. אמר רבי חייא בר אבא לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, א מענטש זאל דאווענען אזוי פירט מען זיך אז געווענליך האט א בית מדרש חלונות און אפילו עס איז דא פלעצער איך האב שוין געזען אין וויליאמסבורג אזעלכע שולן ווי עס איז פארבויט ס'איז א וועירהאוז וכדומה מאכט מען אזעלכע פאלשע פענסטערס לרמז פון די הלכה שנאמר וכוין פתיחן ליה אין פסוק דארט ביי דניאל'ס תפילה זעהט מען אז ס'איז געווען פענסטערס, די ראשונים זאגן אז ס'איז דא פענסטערס זעהט א מענטש די הימל און אז ער זעהט די הימל דערמאנט עס יראת שמים צו ס'העלפט פאר כוונת התפילה. יכול יתפלל אדם כל היום כולו האבן שוין אויבן געהאט אזא שמועס פון הלוואי שיתפלל כל אדם אדם כל היום כולו וואס דארטן האבן מיר געזאגט אז ס'איז נאר ווען ער קען מחדש זיין דבר אבער ווען א מענטש קען נישט מחדש זיין דבר זאל ער נישט דאווענען כבר מפורש על ידי דניאל וזימנין תלתא אז מען דאווענט דריי מאל א טאג יכול משבא לגולה הוחלה אז די גאנצע צייט ווען דניאל האט אנגעהויבן דאווענען איז געווען נאכדעם וואס מען איז געגאנגען אין גלות אבער פארדעם נישט כבר נאמר שטייט פסוק די הוא עבד מקדמת דנא אז ער האט שוין לאנג געדאווענט נאך אפילו ווען אידן זענען געווען אין ארץ ישראל כתיקונם איז שוין געווען די עבודת התפילה פון ואשפוך את נפשי לפני ה' יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה תלמוד לומר נגד ירושלים, יכול יהא כוללן בבת אחת, א מענטש יאגט זיך, ער שטייט אויף צופרי, ער גייט מאכן אזוי ווי ניינציג מאל ותן טל ומטר אויף איין מאל, ער גייט אפדאווענען שחרית מנחה מעריב, מלאך ממש, איז דא א ווערטל, מנחה מעריב שחרית, און געגאנגען ער קען אנגיין מיטן טאג, די תירוץ איז ס'ארבעט נישט אזוי, כבר מפורש על ידי דוד דכתיב ערב ובוקר וצהרים יכול ישמיע קולו בתפילתו, א מענטש זאל דאווענען הויך, מיר האבן שוין געהאט אויבן א גמרא, אז המשמיע קולו בתפילתו. הרי זה מקטני אמנה, שמונה עשרה דארף מען דאווענען מיט קאנסענטרעישן, מיט מיט רואיגקייט, מיט מיט א שטילקייט, כבר מפורש על ידי חנה שנאמר וקולה לא ישמע, מען האט נישט געהערט איר קול, יכול ישאל אדם צרכיו, ער הייבט אן פארקערט, ער וועט אנהייבן דארטן מיט רפאנו ה' ונרפא, און ברך עלינו, שיק מיר פרנסה, ואחר כך יתפלל, נאכדעם זאגן די דריי ברכות וואס לויבט דעם אייבערשטן. דאס די ברכות ראשונות, כבר מפורש על ידי שלמה, שנאמר לשמוע אל הרנה ואל התפילה, רנה זו תפילה, תפילה זו בקשה, קודם לויבט מען דעם אייבערשטן און נאכדעם בעט מען. זאגט די גמרא ווייטער, אין אומר דבר בקשה, אחר אמת ויציב. פון אמת ויציב ביז דו שטעלסט דיך שמונה עשרה, דזשאסט זאג גארנישט, דזשאסט קום צום פוינט, וועגן דו דארפסט סומך זיין גאולה לתפילה זאגט רבינו יונה. אבער אחר התפילה, די טייטש, נאכדעם וואס דו האסט געענדיגט שמונה עשרה, דו האלטסט דארט ביי אלוקי נצור, אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים קענסט אויסזאגן דעם גאנצן יום כיפור'דיגן מחזור, וואס דו ווילסט קענסטו דארט אריינפאקן. איתמר נמי, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפילה, א מענטש קען זיך אפשטעלן פאר כי אתה שומע און ער קען בעטן אפילו אויף אידיש, הייליגער באשעפער געב מיר הצלחה אין די ביזנעס, הייליגער באשעפער כ'גיי היינט מאכן א סעיל, זע איך זאל נושא חן זיין, וכו' וכו' וכו', די זופ זאל זיך נישט צוברענען, וואסערע צרכים א מענטש האט, קען א מענטש בעטן פאר כי אתה שומע תפילת כל פה. אבער פון די גמרא זעט אויס מ'זאל עס מאכן בקיצור. אז אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפילה, מאך עס בקיצור, זאג וואס דו האסט צו זאגן און גיי ווייטער. אבער אם בא לומר אחר תפילתו, ווען ער האלט שוין ביי אלוקי נצור, איז אפילו כסדר של יום הכיפורים אומר, דארט קען ער מאריך זיין בתפילתו וויפיל ער וויל, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור. בסייעתא דשמיא.